ברוך השם, מסכת סוכה, דף ג, עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד.
היתה גבוהה מעשרים אמה. די, דאס איז אלץ זאגט רש"י הלכות וואס די בני הישיבה ביים בית מדרש פון רב אשי'ן ווען מ'האט מסדר געווען די גמרא האט מען מסדר געווען די הלכות אז די סוכה איז געווען העכער פון צוואנציג אמות. ובא למעטה, ער וויל ס'זאל זיין ווינציגער, בכרים וכסתות, ער וויל אונטן אונטערלייגן קישנס, ממילא וועט פון דעם פלאר און פון די קישנס ביזן סכך וועט זיין ווינציגער ווי צוואנציג אמות. לא הוי מיעוט, דאס הייסט נישט ווינציגער. ווייל ער וויל דאך נישט אז ס'זאל דארט בלייבן ליגן משום הפסד ממונו, איז גלייך ווי דאס איז דארטן נישט דא. ואף על גב דבטלינהו לכולהו, אפילו דער מענטש טראכט ס'זאל דארט בלייבן די זיבן טעג, דאך העלפט עס ניט, משום דבטלה דעתו אצל כל אדם. איך רעכן זיך נישט מיט זיין דעת, ער איז א רייכע מענטש, ביי אים האט עס נישט קיין חשיבות, ניין, איך זאג בטלה דעתו אצל כל אדם, דאס הייסט נישט קיין ביטול. ווי וועט זיין אבער ער האט אונטן אויסגעשפרייט תבן שטרוי וביטלו און ער האט דארטן מבטל געווען, טייטשט דער רש"י, אז מען דארף עס נישט מבטל זיין אויף אלעמאל, נאר דער עיקר ביטול איז גענוג אויף זיבן טעג. דער רבינו חננאל זאגט בפירוש, כגון שיסכים שלא ליטלוי משם לעולם, וועלכעס הייסט א ביטול דווקא ביטול, ער קען עס נישט פון דעם, ער וויל ס'זאל דארט שוין בלייבן אלעמאל, אבער רש"י זאגט בפירוש אז די ביטול איז גענוג אויף זיבן טעג, און דער רא"ש ברענגט א ראיה צו רש"י'ן. אז ס'איז גענוג ביטול אויף זיבן טעג, ווייל די גמרא זאגט אין עירובין לגבי דעם דין פון ביטול, אז אויב עס ליגט דארט א מוקצה זאך וואס כ'וועל עס נישט אוועקנעמען אין שבת, איז הייסט עס ביטול, איי נאך שבת וועל איך דאך עס אוועקנעמען, איז דער טייטש, ס'איז גענוג דאס וואס געפינט זיך דארט אויף דער צייט ווען איך דארף עס האבן. איז דאך אויך די זעלבע זאך זאגט דא רש"י, דער עיקר דארף איך עס דאך האבן אויף זיבן טעג, דארף איך אז ער טראכט ס'זאל דארט זיין זיבן טעג, איז תבן וביטלו הוי מיעוט ווערט עס ווינציגער, ווי וועט אבער זיין ער האט דארט עס בפירוש נישט מבטל געווען, און ביטלו מיינט מען ער האט ארויסגעזאגט בפיו מיטן מויל ער איז עס מבטל, דעמאלט איז עס מיעוט, קען מען זיצן אין דער סוכה. וכל שכן, און אוואדע און אוואדע, עפר וביטלו, ער האט דארט געלייגט ערד און ער האט געזאגט בפירוש אז די ערד וועט ער דארט נישט צונעמען די זיבן טעג, איז אוואדע און אוואדע עס איז ביטול. יעצט, מיר האבן פארשידענע מדריגות, ביטלו האבן מיר, קודם כל איז דאך דא אז ער איז בפירוש מבטל בפיו, ס'אמאל פארהאנען בפירוש האט ער עס נישט ארויסגעזאגט בפיו, נאר אין עתיד לפנותו, ער טראכט עס נישט ארויסנעמען די זיבן טעג, אבער בפיו האט ער עס נישט מבטל געווען. ס'דא נאך א קלענערע מדריגה, א דריטע מדריגה, סתם ער האט עס אוועקגעלייגט, איך ווייס נישט צו ער וועט עס צונעמען צו ער וועט עס נישט צונעמען, און ס'דא נאך א ערגערע זאך, עתיד לפנותו אז ער וויל עס בפירוש אוועק נעמען אין די זיבן טעג איז נאכאמאל ס'דא ביטול און ס'דא אין עתיד לפנותו בפיו האט ער עס נישט מבטל געווען נאר ער טראכט עס נישט אוועק צו נעמען די זיבן טעג און ס'דא סתם איך ווייס נישט ווי ס'איז זיין מיין און ס'דא עתיד לפנותו. און בכרים וכסתות האבן מיר געזאגט העלפט נישט די בעסטע זאך אפילו ביטלו. איז בטלה דעתו אצל כל אדם בתבן זאגן מיר אויב ביטלו הוי מיעוט וכל שכן און אוודאי און אוודאי עפר וביטלו איז אוודאי און אוודאי אז דאס איז א ביטול וואס איז דער כל שכן ווייל עפר איז דאך דער סדר מ'לאזט עס ליגן תבן איז שוין אנדערש מ'גיט עס אמאל צו עסן פאר א בהמה יעצט תבן שטרוי ואין עתיד לפנותו, איז זיין מיין איז ער וועט עס נישט דארפן אוועק נעמען כל ימי חג, אבער בפיו האט ער עס נישט מבטל געווען, ועפר סתם און עפר סתם, און די זעלבע זאך זאגט רש"י, דער זעלבע דין איז אויכעט עפר ואין עתיד לפנותו, נאר פארוואס כאפט מען אן עפר סתם מכח דערציילן דעם חידוש פון דעם פון דעם אז דער וואס ער האלט ס'איז בטל רב יוסי אפילו עפר סתם אויכעט, אבער אין אמת'ן איז זייער מחלוקת בתבן ואין עתיד לפנותו, און בעפר איז די מחלוקת סיי סתם און סיי אין עתיד לפנותו, דאס הייסט אזוי. אין עתיד לפנותו, ווייל אויב ס'זאל זיין עפר ועתיד לפנותו, אדער ס'זאל זיין תבן סתם, דעמאלט איז נישט דא קיין שום מחלוקת, תבן סתם, תבן שטייט דאך ביי מאכל בהמה, צי עפר ועתיד לפנותו, ס'איז דאך עתיד לפנותו, איז זיכער ס'איז נישט בטל, נאר וואס דען תבן ואין עתיד לפנותו. און די זעלבע זאך עפר ואין עתיד לפנותו דאך איז גייט נישט ארויס די טומאה, ווייל די אז די טומאה צושפרייט זיך אינעווייניג גייט עס נישט ארויף אויבן, ווי איז אבער אויב די טומאה איז טומאה רצוצה, טומאה רצוצה הייסט די טומאה איז צוגעדעקט, ס'איז נישט דא קיין חלל טפח העכער פון די טומאה, דעמאלט איז די טומאה צושפרייט זיך נישט אין די זייט, נאר די טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, דאס הייסט אין די זייטן פון דעם הויז כ'וועל ארויף גיין אויפן דאך וועל איך נישט ווערן טאקע טמא, און ס'וועט זיין כלים אין די זייטן פון דעם הויז פון זעלבן הויז ווערן זיי נישט טמא, נאר אויפן דאך כנגד הטומאה זאגן מיר אז די טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע האב איך כזית מן המת אין דעם הויז. און דער כזית איז געווארן צוגעדעקט מיט כרים וכסתות, און ס'איז נישט דא קיין חלל טפח העכער פון די טומאה. מיר זאגן דאך אז כרים וכסתות איז דאך נישט דער סדר מ'זאל דארט לאזן ליגן, רופט זיך עס אן גלייך ווי ס'וואלט דארט נישט געוועזן, רופט זיך עס אן אז ס'איז יא דא פותח. טפח, און אויב ס'איז דארט דא פותח טפח איז די טומאה צושפרייט זיך, איז אויפן דאך ווערט מען נישט טמא. ווי וועט זיין אז ס'איז דארט דא עפר אדער ס'איז דארט דא תבן און כ'האב עס מבטל געווען בפה.

איז אויך נישטא קיין שום מחלוקת, איז אויך דער זעלבער דין אז אלע האלטן דאס רופט זיך אן ווי ס'איז דארטן נישט דא און דאס האט פותח טפח, נאר ווי וועט זיין בית א הויז שמילאו איך האב עס אנגעפילט תבן מיט שטרוי או צרורות אדער שטיינדלעך, שטיינדלעך האבן דעם זעלבן דין ווי עפר, וביטלו אויב כ'האב עס בפה. מבטל געווען געזאגט איך לאז עס דארט איבער, מבוטל איז עס בטל ממילא רופט זיך עס אן א טומאה רצוצה און טומאה רצוצה איז די טומאה בוקעת ועולה ביטלו אין אויב כ'האב עס מבטל געווען איז עס בטל לא ביטלו אויב כ'האב עס נישט מבטל געווען בפה לא. ווייל די רבנן זאגן עס מוז שטענדיג זיין ביטול בפה ותו לא, מיר האבן אויף דעם געלערנט רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט תבן שטרוי ואין עתיד לפנותו אויב ס'איז דארט דא שטרוי וואס ער טראכט עס נישט צוצונעמען פון דארטן אפילו ער האט עס נישט מבטל געווען ממש בפה. הרי הוא האט עס דעם זעלבן דין כעפר סתם, ווי עפר סתם, ובטל, ס'איז בטל, און ווי וועט זיין עפר ואין עתיד לפנותו איז אוודאי און אוודאי אז ס'איז בטל, ווי איז אבער עפר ועתיד לפנותו? הרי הוא האט עס דעם דין כסתם תבן, און סתם תבן איז ולא בטל, ווייל סתם תבן שטייט דאך אויף וועלכן? אויף מאכל בהמה, זאג מיר ווען איז דא א ביטול ביי תבן לויט יעדן איינעם? דווקא ווען ס'איז דווקא בפה איז א ביטול, אדער ווען עתיד לפנותו, האט עס אויך דעם זעלבן דין ווי עפר סתם, עס איז בטל, אבער לויט די תנא קמא מוז שטענדיג זיין ביטול בפה ממש, איז די זעלבע מחלוקת וואס איז דארטן דא ביי טומאה, ביי וועלכע זאך טוהן זיך דארט קריגן ביי עפר סיי סתם און סיי אין עתיד לפנותו, און ביי תבן אין עתיד לפנותו איז די זעלבע זאך. וועלן זיך דא אויך קריגן ביי דעם דין היתה גבוהה מעשרים אמה, און ער האט עס פון דעם מיט דעם אויך ממעט געווען. רש י, די צווייטע הלכה, היתה גבוהה מעשרים אמה, דער סכך איז געווען העכער ווי צוואנציג אמות פון דעם פלאר פון דער סוכה, והוצין יורדים בתוך כ' אמה.

ס'איז א כשר'ע סוכה. והוצין יורדים לתוך יוד. און שטארט אראפ פון דעם סכך שטעקעלעך לתוך יוד. סבר אביי למימר, האט אביי געוואלט זאגן. אם חמתם מרובה מצלתם כשרה. אזוי ווי ביי די הויעך, זאג איך אז אויב ס'איז חמתם מרובה מצלתם העלפט דאס נישט מכשיר זיין. ווייל אויב ס'איז חמתם מרובה מצלתם, ווערט עס נישט גערעכנט ווי עפּעס. איז די זעלבע זאַך, אַז ווען ס'שטאַרט אַרײַן אין די יוד, טוט עס רעכנט מען דאָס נישט, ממילא הייסט דאָס אַ סוכה וואָס איז הויך צען טפּחים. אמר ליה רבֿא, האָט אים רבֿא געזאָגט, האַ, דירה סרוחה היא, דיע דירה, נישט קיין באַקוועמע דירה. ואין אדם דר בדירה סרוחה, אפילו דעמאלט ווען פון די הוצים איז חמתם מרובה מצלתם איז דאס אויך דירה סרוחה, ממילא הייסט דאס נישט קיין דירה, נאר לאמיר נאר פארשטיין און ווי עס זיין ס'איז נישט דא קיין הוצים אין די יו"ד, נאר די סוכה איז הויעך צען טפחים, דאס הייסט שוין א ריכטיגע דירה, כאטש א מענטש אוועקשטעלן קען זיך נישט אוועקשטעלן ווייל א מענטש איז דאך הויעך דריי אמות. אן דעם חוץ דעם קאפ איז א מענטש דריי אמות, דאס וואס מען זאגט ד' אמות דאס איז ווען ער טוט אויסשפרייטן די הענט אויכעט, אבער אזוי ביזן קאפ איז עס ג' אמות, וויבאלד ג' אמות אכצן טפחים קען ער דאך ניט שטיין, נאר צען טפחים איז ווי קען מען זיצן, לגבי זיצן הייסט עס א גוטע דירה. א פערדע דין. היתה גבוהה מעשרים אמה, די סוכה איז געווען העכער פון צוואנציג אמות, דער סכך איז געווען העכער צוואנציג אמות, סתם סוכות זענען אמאל געווען דריי מחיצות. וועל מיר א נאמען געבן די מחיצות, איינע הייסט דאך די מיטעלסטע, די מחיצה וואס ביידע זייטן האט עס ווענט, דאס הייסט די מיטעלסטע, און די אנדערע הייסט פון די זייט איז די סוכה געווען העכער פון צוואנציג אמות, ובנה בה איצטבה, און ער האט געבויט אינעווייניג אין דער סוכה אזא גאלעריי, סטעידזש, כנגד דופן האמצעי. דאס איז געוועזן נאנט צו דער מיטלסטע וואנט, על פני כולה, און דאס איז געווען אזוי ווי איר זעט דא דעם ציור, דאס האט דערגרייכט פון איין דופן פון צד ביז דעם אנדערע דופן פון צד, ויש בה הכשר סוכה. אויף דער איצטבע איז דא די הכשר סוכה, וויפיל איז די הכשר סוכה? זיבן טפחים, רש"י זאגט דא שבעה טפחים ומשהו, ווייטער עמוד ב' זאגט אויך אזוי רש"י, דער מהרש"א פרעגט טאקע אויף רש"י ווי טרעפן מיר אז ס'זאל זיין די משהו, נאר רש"י לערנט שבעה טפחים ומשהו דארף מען זאגן אז דאס איז די שיעור, איז די דין כשרה. די סוכה איז כשר, וואס הייסט? נישט בלויז אויף דער איצטבע איז כשר, ווייל דער און אויף די איצטבע איז דאך דא א הכשר סוכה, און דארט איז דאך נישט הויעך קיין צוואַנציק אמה ס'איז כשר, נאר אפילו דאס וואס איז ווייטער פון דער איצטבע איז אויכעט כשר, ווייל ס'איז דא א דין ווען איך האב א כשר'ע סוכה, גיט א קוק און די סוכה האט א שיעור סוכה און איין וואנט. שטארט ארויס לענגער און עס ליגט דארטן אנטקעגן דער וואנט ליגט אויף די אויבן ליגט דארט סכך איז דער סכך וואס איז ווי מען זאגט ביי דעם אריינגאנג פון סוכה האט נאר אין איין זייט א וואנט אין די אנדערע זייט האט ער נישט קיין וואנט זאגן מיר מען מעג דארט אויכעט זיצן פארוואס ס'דא א כלל פסל היוצא מן הסוכה איז ווארט פסל איז די טייטש דער סכך, סכך ווערט אנגערופן מיט דעם לשון פסל ווייל עס איז געמאכט פון פסולת גורן ויקב, נידון כסוכה, דאס האט דעם זעלבן דין ווי די סוכה, ווייל אויף דער איצטבע האב איך א כשר'ע סוכה, און דאס וואס שטארט ארויס ווייטער רופט זיך אן פסל היוצא מן הסוכה, אזוי לערנט רש"י, דער רא"ש איז מסביר די רש"י, ווייל אנדערע קריגן אויף רש"י. ווי איז אבער מן הצד? גיט א קוק אין גמרא דעם צווייטן ציור, איך האב געבויט די איצטבע פון דער זייט, קומט אויס אז די איצטבע האט וויפיל ווענט? נאר צוויי ווענט. איז דער דין אזוי, אם יש אויב ס'איז פארהאנען משפת איצטבע, לכותל, ד' אמות, אויב פון דער ברעג איצטבע איז געבליבן א פרייע פלאץ צו דעם צווייטן וואנט וואס כ'האב דערווייטערט איז דא ד' אמות, פסולה, איז די סוכה פסול ווייל אויף די איצטבע איז אויך פסול ווייל די איצטבע וויפיל ווענט האט דאס? די איצטבע האט דאך נאר צוויי ווענט און א הכשר סוכה מוז דאך זיין כאטש דריי ווענט. איז דער דין. פסולה, די סוכה איז פסול ווייל די איצטבע האט נאר מכשיר געווען צוויי ווענט, איין וואנט וואס איז נאנט פון די וואנט זייט און די מיטעלסטע וואס דער ראש איצטבע טוט אויך דערגרייכן. ווי איז אבער פחות מארבע אמות? אז אויב פון דער ברעג פון דער איצטבע צו דער ווייטער וואנט איז ווינציגער ווי ד' אמות כשרה איז די סוכה כשר. פארוואס איז די סוכה כשר? וויילע ס'דא א כלל ביז ד' אמות זאגן מיר דופן עקומה ממילא איז דער סכך וואס ער געפינט זיך אויסנווייניג נאך דער איצטבע. די הלכה פון דופן עקומה איז די טייטש אזוי, אז למשל אז אויב ביי דעם ברעג איז דא פסול'ע סכך, אזוי איז דאך די שיעור פון פסול'ן סכך פיר טפחים, איז אויב ביי דעם ברעג איז דא פסול'ע סכך ווינציגער ווי ד' אמות, איז הלכה למשה מסיני אז דער סכך ווערט אויך גערעכנט ווי א וואנט, און איך זאג אז די וואנט האט זיך אביסעלע איינגעבויגן, איז דא אויכעט אז ס'איז דא ווינציגער ווי ד' אמות, זאגן מיר אז די סכך וואס איז ווינציגער ווי ד' אמות דאס איז א חלק פון די וואנט, קומט דאך אויס אז די וואנט דערגרייכט ביז די איצטבא דרײַ דריי ווענט, איי אונטן איז דאך עס אוועקגעריקט, דאס ארט מיר נישט. ווי וועט אויסקומען זיצן צווישן דער איצטבא און דער ווייטער וואנט, דארט וועל איך נישט קאנען זיצן, ווייל אויב איך וועל דארט זיצן, ווי וועל איך זיצן? וועל איך דאך זיצן נישט אונטער קיין סכך, נאר איך וועל דאך דארט זיצן אונטער א וואנט. אזוי איז מסביר דער ראש אין רשי, מען קען אנדערש לערנען פשט אין רשי. נאר דער ראש איז אזוי מסביר די רשי אז צווישן דער איצטבא מיט דעם כותל דאס קען מען נישט ניצן, די כותל איז מען מכשיר די ווייטע, וואס איז מען עס מכשיר? אז ס'זאל הייסן דופן עקומה. רשי, פרעגט די גמרא, מאי קא משמע לן, וואס דערציילסטו מיר מיט דעם צווייטן דין אז אויב עס איז געוועזן די סוכה העכער פון צוואנציג אמות און ער האט געבויט א איצטבא מן הצד, זאגסטו אז ס'איז דא משפת איצטבא לכותל ווינציגער ווי ד' אמות איז כשר, וואס ווילסטו מיר דערציילן, דאמרינן דופן עקומה, אז מיר זאגן אז די סכך וואס איז אויבן ווינציגער ווי ד' אמות דאס ווערט אויכעט גערעכנט פון די וואנט, ממילא האב איך דאך שוין א דריטע וואנט אויכעט, תנינא, דעם דין אז מען זאגט דופן עקומה האבן מיר שוין געלערנט, האבן מיר געלערנט אין א משנה, בית שנפחת, די הויז וואס אויבן דער סילינג איז געווארן אויפגעבראכן, דער דאך איז געווארן אויפגעבראכן, די דעכער אין די דעכער זענען אמאל געווען, היינט אויך אין אנדערע ערטער זענען זיי גלאטיגע, נישט קיין שיפע, וסיכך על גביו. און ער האט אוועקגעלייגט כשר'ן סכך אויף דעם ארט וואס איז אפגעבראכן, וואס זשע באקומט זיך יעצט אז די פסול'ע סכך, דאס וואס איז געבליבן פון פריערדיגן דאך, איז דאס טוט פונאנדערטיילן צווישן די ווענט און דעם כשר'ן סכך, איז דער דין אזוי, אם יש מן הכותל לסיכוך ד' אמות, אויב פון די וואנט ביז דעם כשר'ן סכך איז דא ד' אמות, פסולה, איז די סוכה פסול. איך האב סכך, אבער די ווענט באלאנגען נישט צו דעם סכך. הא פחות מכאן, ווי איז אבער אז פון די ווענט צו דעם כשר'ן סכך איז ווינציגער ווי ד' אמות, כשרה, איז כשר, ווייל איך זאג אז די ווענט פון דעם הויז וועגן. ווענט צו דעם כשר'ן סכך. איי אינמיטן דאך דא א שטיקל פסול'ן סכך, איך זאג אז דאס ווערט אויכעט גערעכנט פון די וואנט, דאס איז די דין פון דופן עקומה, אויב דאס איז אויכעט א חלק פון די וואנט, איז דאך נישטא קיין פסול'ע סכך, איז דאך נאכדעם ווי עס ענדיגט זיך די וואנט הייבט זיך אן כשר'ע סכך, איז א זאך וואס שטייט אין די משנה, וואס דארף מען דא זאגן די הלכה? ענטפערט די גמרא, מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען התם הוא, דארטן ביי דעם דין בית שנפחת דחזי לדופן, די הויך איז דאך ראוי לדופן, די וואנט פון דעם הויז איז דאך נישט העכער פון קשיא, נאר וואס דארף איך זאגן דופן עקומה, איך דארף עס גיין מקרב זיין אז ס'זאל זיין נענטער צו דעם סכך, דארט זאגן מיר דופן עקומה. אבל הכא אבער דא, דלא חזי לדופן, דא, וואס דארף איך זאל מיר אויפטון די פארקרימטקייט, ווייל די וואנט איז נישט קיין כשר'ע זאך, זאל מיר אויפטון די דופן עקומה אז ס'זאל ווערן גערעכנט א וואנט, און ממילא אז ס'וועט ווערן גערעכנט א וואנט וועט עס מיר שוין אויפטון אז איך הייב אן צו מעסטן פון דער איצטבא אן. און עס איז פון די איצטבא אן, פון די הויעך פון די איצטבא ווינציגער ווי צוואנציג אמות די הויעך, וואלט איך געוואלט מיינען, אימא לא, וואלט איך געוואלט מיינען, דא זאג איך נישט דעם דין פון דופן עקומה, איך זאג דופן אויב איך האב א כשר'ע וואנט, דעמאלט, נאר די שאלה מיינע וואס איז מיטן דא אפגעטון פסול'ע סכך צום כשר'ן סכך, אבער די וואנט א כשר'ע זאג איך עקומה. אבער דארטן נאר ווי די וואנט איז איז מער ווי צוואַנציק וואלט איך נישט געוויסט איך זאג דעם דין פון דופן עקומה קא משמע לן דארף מען דערציילן אז דא זאג איך אויכעט דעם דין פון דופן עקומה היתה גבוה מכ' אמה די סוכה איז דער סכך געליגן העכער ווי צוואַנציק אמות פון דעם פון דעם פלאר ובנה איצטבא באמצעיתה און ער האט געבויט א גאלערי אינמיטן אם יש משפת איצטבע ולדופן, אויב פון דעם ברעג פון איצטבע ביז דער וואנט איז דא ארבע אמות פיהר אמות לכל רוח ורוח צו יעדער זייט, פסולה איז עס פסול, פארוואס? ווייל די איצטבע האט נישט קיין אויף דער איצטבע איז טאקע נישט העכער ווי צוואנציג אמות, אבער די איצטבע האט דאך נישט קיין ווענט, און דא ווי איך האב ווענט איז דאך עס העכער ווי צוואנציג אמות פחות מארבע אמות, ווי ס'איז דא אבער פון די ווענט ביז די איצטבא איז ווינציגער ווי ד' אמות, כשרה איז די סוכה כשר. פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס גייט ער מיר דא דערציילן, דאמרינן דופן עקומה, אז איך זאג דופן עקומה, היינו הך, דאס ווייס איך דאך שוין פון דעם פריערדיגן דין, פון דעם דין וואס איז געשטאנען אז אויב מ'האט געמאכט מן הצד אם יש משפת איצטבא לכותל, פחות מארבע אמות כשרה ווייל איך זאג דופן עקומה, זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען דופן עקומה מרוח אחת אמרינן דופן עקומה זאג איך פון איין זייט ווייל ביי די פריערדיגע דין איז דאך די איצטבא האט דאך צוויי ווענט וואס איז דערגרייכן ביז דער איצטבא נאר די שאלה איז מער וועגן דער דריטער וואנט דארטן זאג איך דופן עקומה אבל כל רוח ורוח לא, אבער גיין זאגן דופן עקומה ביי אלע ווענט, ווייל דא איז די איצטבא אין מיטן דארף איך דאך זאגן ביי אלע ווענט דופן עקומה, וואלט איך געוואלט מיינען לא זאג איך ניט, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן, איך זאג פיר מאל דופן עקומה, דריי, לכאורה איז דאך דא א שטארקע קשיא, בית שנפחת זעה איך דאך איך זאג ביי אלע פיר ווענט. נאר דער טייטש איז אזוי, בית שנפחת זעה איך טאקע איך זאג ביי אלע פיר ווענט דופן עקומה, ווען? ווען איך האב כשר'ע ווענט, אבער דארט ווי איך האב נישט קיין כשר'ע ווענט, ווי די ווענט זענען העכער ווי צוואנציג אמות, וואלט איך געזאגט איך זאג נאר דופן עקומה ווען עס פעלט מיר נאר צו אין איין וואנט, אבער דארטן וואו איך דארף זאגן אי ביי אלע ווענט דופן עקומה. און א חוץ דעם איז יעדע וואנט פון זיי איז העכער פון צוואנציג אמות, וואלט איך געוואלט מיינען, איך זאג נישט קיין דופן עקומה, דער מהר"ם דוכט זיך זאגט עס, און ער זאגט א צווייטן תירוץ אויכעט, אז בית שנפחת, ווער זאגט אז דארט מיינט מען אלע פיר זייטן? מיר לערנען יעצט פשט אלע פיר זייטן, נאכדעם ווי מען ווייס נישט אין דעם דין אז מען זאגט דופן עקומה אלע פיר זייטן, אבער איך קען דארט לערנען ווי מען זאגט אנדערש פשט אויכעט. היתה פחותה מיו"ד טפחים, די סוכה איז די סכך נישט געווען הויעך קיין צען טפחים, די ברייט פון סוכה איז געווען גענוג די לענג און די ברייט נאר ס'האט געפעלט אין די הויעך, וחקק בה האט ער אויסגעגראבן אינמיטן א גריב כדי להשלימה לעשרה אז אין דעם גריב זאל זיין הויעך ביז דעם סכך צען טפחים. און אין דעם וואס כ'האב אויסגעקריצט אין דער גומא איז דא הכשר. ענטפערט די גמרא, לאמיר נאר אפטייטשן די ווערטער, דופן, איך האב א וואנט, איז דא א הלכה עקומה איז די הלכה למשה מסיני אז ביז ד' אמות קען איך זאגן זי איז אויסגעבויגן, אבער דארטן ווי איך האב נישט קיין וואנט, איך דארף עס אויסקרומען, כדי ס'זאל ווערן א וואנט, ווינציגער ווי צען טפחים, ווערט עס נישט אנגערופן קיין מחיצה. איז דאך אזוי, קיין דופן האסט מען נישט, איז דאך נישטא קיין הלכה. די הלכה הייבט זיך אן פון דעם אן, אויב דו האסט א דופן פון צען, זאגסטו עקומה, אבער אויב דו האסט נישט קיין דופן, דאס זאגט די תירוץ. זאגט די גמרא, ס'א חילוק, התם דאיתיה לדופן, דארטן ביי די איצטבא, ס'דא א שם דופן, די טייטש אזוי, אפילו די וואנט איז א הויכע וואנט, די אבער א וואנט איז דאס, לגבי הכשר סוכה זאגן מיר איז עס נישט כשר, אבער א וואנט הייסט עס זאגן מיר א פחות מארבע אמות אז ס'איז ווינציגער ווי ד' אמות, סגיא איז גענוג, ווייל אויב איך האב דופן זאג איך עקומה, אבער הכא דא אז ס'איז ביי דעם דא ווי די וואנט שטייט איז דאך עס ווינציגער ווי צען טפחים. האט דאך עס נישט אויף זיך בכלל קיין נאמען פון קיין וואנט, נאר וואס זאל מיר אויפטון די דופן עקומה לשויי דופן, זאל עס מאכן פאר א וואנט, ניין דאס קיין וואנט ווערט עס נישט, אויב איך האב א וואנט זאג איך עקומה, אבער דא איז דאך עס נישט קיין וואנט, איז וואזשע דען מכח דעם דין פון דופן עקומה קען איך נישט מכשיר זיין, נאר וואס איז דא די הכשר? פחות משלושה טפחים אין אז ס'איז ווייט ווינציגער ווי דריי טפחים דעמאלט זאגן מיר דעם דין פון לבוד אי לא אז ס'איז נישט ווינציגער ווי דריי טפחים לא אז ס'איז נישט דא קיין דין לבוד קען איך נישט מכשיר זיין נאך הלכה. היתה גבוהה מעשרים אמה, די סוכה איז געווען העכער פון צוואַנציק אמות, ובנה בה עמוד, ער האט געבויט אינעווייניג א עמוד, האט דארטן א שהוא גבוה, וואס די עמוד איז הויעך עשרה טפחים, ער איז הויעך צען טפחים, ויש בו הכשר סוכה. און די ברייט פון דעם עמוד און די לענג פון דעם עמוד איז דא הכשר סוכה, רש י זאגט אויך איז שבעה ומשהו על שבעה ומשהו, און רש י עמוד א' אויך אזוי האט געזאגט און דער מהרש א רעדט שוין וועגן דעם, ווי ער שטעלט זיך אויף רש י ווי טרעפט מען דער משהו. איז די זאך אזוי. איז דאס נישט אזוי ווי איצטבא? איצטבא קען זיין אז כ'האב געמאכט א פלאטפארום און די פלאטפארום האלט זיך אויף פיס, דעמאלט וועט נישט זיין די שאלה וואס מען רעדט דא, מיר וועלן באלד זעהן דא אז די שאלה דא רעדט מען אז דער עמוד איז די זייטן האט עס ביז אראפ ווענט, וועלן מיר זעהן ווי וועט זיין דער דין בשבת. ביי שבת איז דא א דין אז אויב ס'איז דא א ביי שבת איז דאך דא א דין אז וועלכע ס'הייסט א רשות היחיד דווקא עס האט מחיצות, איז ווי וועט זיין אז ס'איז דא אזוין עמוד, און דער עמוד שטייט אין רשות הרבים און אויב ר'איז הויעך צען טפחים, איז זאגן מיר גוד אסיק ס'איז נישט קיין שום שאלה אז די ווענט וואס איז דא ביי די זייטן אונטן אסיק. איז גלייך ווי זיי וועלכע טוהן גוד, איז ווארט גוד איז די טייטש שלעפ אסיק ארויף, איז גלייך ווי איך האב ווענט ביי אזוין פאל ביי א איצטבא אז ס'זאל שטיין אין רשות הרבים, איז שוין א שאלה צו איך וועל דארטן זאגן, צו איך קען דארט זאגן דעם דין פון גוד אסיק, כ'האב דאך נישט קיין ווענט פון די זייטן, איז דא ביי א סוכה די זאך, סבר אביי למימר, האט אביי געוואלט זאגן אז איך זאג גוד אסיק מחיצתא, אז איך ווי מען זאגט איך טו ארויפציען די ווענט, און ס'הייסט אז דאס האט ווענט, און איך טו מכשיר זיין דאס ביי א סוכה. אמר ליה רבא, האט אים רבא געזאגט, טאקע ביי שבת איז עס גוט. אבער דא ביי א סוכה בעינן מחיצות הניכרות, איך דארף האבן ווענט וואס עס זענען מען זאל זען אז עס איז ווענט, וליכא, און דא איז נישט דא קיין מחיצות הניכרות, דעריבער אזוין פאל

וסיכך בסכך כשר על פי הפחת, דארט וואו עס איז געווארן אפגעבראכן האט ער געלייגט סכך כשר, ונמצא קומט דאך אויס סכך הכשר מופלג מן הדפנות לכל צד, אז דער כשר'ער סכך איז ווייט יעדן זייט פון די ווענט, פחות מארבע אמות כשרה, אויב ס'איז ווייט.

אלא דופן ס'איז נאר וואנט ומחובר און די וואנט איז באהאפטן לסכך כשר צום כשר'ן סכך איז וואס זשע דארף מען דא דערציילן נאכאמאל דעם דין מ'ווייסט דאך שוין פון דארטן דעם דין פון דופן עקומה זאגט די גמרא איך וואלט געוואלט מיינען אזוי התם הוא דיאמר דופן עקומה דארטן ביי דעם דין פון בית שנפחת זאג איך דופן עקומה. משום דדופן דידה חזיא לדופן, ווייל די וואנט איז דאך ראוי צו א וואנט, דאינו גבוה מכשיעור, די וואנט איז נישט העכער פון שיעור, ואין צריך לעקמו, מען דארף נישט מאכן די דופן עקומה, אלא כדי לקרבה לסכך, צו מאכן נאנט צום סכך, אבל הכא דלא חזיא לדופן, דא איז דאך נישט קיין גוטע וואנט. ווייל די וואנט איז דאך העכער ווי צוואנציג אמות, ועקמומיתו, פארוואס דארף איך דעם דין פון דופן עקומה, משום דליחזי להוות דופן היא, עס זאל זיין ראוי, עס זאל זיין א וואנט, וואלט איך געוואלט מיינען, לא אמרינן. ברוך השם, מסכת סוכה, דף ד', עמוד ב', די שורה הייבט זיך אהן, וליכא. תנא רבנן, האבן די רבנן געלערנט, נועץ. ארבעה קונדיסין, איינער האט אוועקגעשטעלט פיהר שטעקעלעך וסיכך על גבן און האט אויבן אוועקגעלייגט סכך, דאס הייסט איך האב אינגאנצן נישט קיין ווענט, איך האב נאר ווינקלען, אין יעדן ווינקל איז דא א פול, ווייטער וועט די גמרא זאגן אז די שיעור פון דעם פול איז אויב ס'איז א סקווער טפח על טפח. רב יעקב מכשיר, רב יעקב זאגט ס'איז א כשר'ע סוכה. כאטש ס'איז נישט דא קיין ווענט. ער זאגט אז דאס הייסט ווענט אז די ווינקלען זענען ווענט. וחכמים פוסלין, און די חכמים פסל'ען עס. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, מחלוקת, ווען איז זייער מחלוקת? על שפת הגג. ער האט דאס אוועקגעשטעלט ביי דעם ברעק פון דעם דאך, ביי די ווינקלען אויף דעם ברעק פון דעם דאך, דעמאלט זאגן מיר אז די מחיצה, די וואנט פון הויז וואס איז דא אונטן אנטקעגן די, צווישן די קונדיסין, זאגן מיר גוד, ס'ווארט גוד, דער תרגום אויף דעם ווארט משכו וקחו לכם זאגט דער תרגום דארט נגידו, די זעלבע איז לשון גמרא גוד או אגוד איז אויך די טייטש גוד, שלעפ דו, או אגוד, אדער איך וועל שלעפן, איז דעמאלט טוב, אין אזא פאל זאגן מיר, גוד, איך שלעפ ארויף, אסיק, איך נעם ארויף אויבן ביים סכך די ווענט. דא איז בעסער ווי דער פריערדיגן פאל וואס אביי האט פריער געזאגט אז עס טויג נישט ווייל עס איז נישט קיין מחיצות הניכרות, דא איז דאך אביסל ניכרות, א וואנט איז דאך עס, לבני הבית זעהן ס'איז א מחיצה, פאר אנדערע דאך איז ניכרות.

וואס איז אונטער דעם איז נישטא קיין מחיצות, דברי הכל פסולה, האלטן אלע אז ס'איז נישט גענוג מיט דיע פיהר קונדס'ן, אז דיע פיהר קונדס'ן זאלן זאגן אז ס'האט א נאמען פון מחיצות. ור' נחמן אמר, און ר' נחמן זאגט, באמצע הגג מחלוקת, די מחלוקת איז באמצע הגג, און וואס איז מיר דא די וואלא וואס איז דא די טעם פון ר' יעקב ווען ער איז מכשיר, דא איז דאך שוין נישט שייך צו זאגן באמצע הגג גוד אסיק, נאר עס רעדט זיך אז דיע קונדס'ן זענען געווען ברייט א טפח אין יעדן זייט, איז למשל איך שטעל אוועק דרום מזרח זייט שטעל איך אוועק אין דעם ווינקל מזרח דרום, איז די קונדס איז א שטיקל מחיצה אויף מזרח, ווייל ס'ברייט א טפח, און דאס וואס כ'האב אוועקגעשטעלט אויף צפון מערב מזרח איז אויכעט דארטן ווי מ'זאגט דער טפח, מיט דעם טפח זענען זיך ביידע מצרף. מיר טרעפן אזוין פאל טרעפן מיר ביי די פסי ביראות, ביי די פסי ביראות, דאס איז געווען די וועלכע האבן עולה רגל געווען און זיי האבן געדארפן זיך אפשטעלן אויף א ארט אויף שבת צו רוען מיט די בהמות און מען דארף אנטרינקען די בהמות וואסער און דער ברונעם אליין האט דאך דעם דין ווי רשות היחיד איז אויך דער דין אז מען שטעלט נאר אוועק די קרנות נאר דארטן איז דער שיעור אמה על אמה און דא איז דער שיעור טפח על טפח, די תוספות רעדט שוין פון דעם אויך, אז ווייל דארט האנדלט זיך וועגן שבת, גבי מחיצות שבת זאגט תוספות החמירו אז דארטן ביי דיומדין ביי די פסי ביראות מוז זיין אמה על אמה, און די רבנן האלטן אז ס'איז נישט גענוג, טא ווי וועט זיין די דין? שפת הגג האט רב נחמן גארנישט נישט געזאגט, רב נחמן זאגט באמצע הגג מחלוקת, קען איך טייטשן רב נחמן אין צוויי טייטשן, אז אזוי ווי מען קריגט זיך שפת הגג, קריגט מען זיך אמצע הגג אויכעט, אדער איך קען טייטשן באמצע הגג, מען קריגט נאר באמצע הגג, אבער ביי שפת הגג איז יעדער מודה אז ס'גוט, איבעיא להו דאס איז די שאלה, וואס מיינט רב נחמן? צי מיינט ער צו זאגן באמצע הגג מחלוקת מען קריגט זיך נאר באמצע הגג, אבל על שפת הגג דברי הכל כשרה, ביי דער שפת הגג לערנען אלע אז ס'איז כשר, ווייל איך האלט דא גוד אסיק מחיצתא, ווייל דאס איז מחיצות הניכרות האט מען דאך גערעדט, און איך זאג גוד אסיק. או דילמא, אדער רב נחמן וואס האט געזאגט באמצע הגג זאגט אמצע הגג אויכעט, און בין בזו בין בזו מחלוקת, די מחלוקת איז ביי ביידע, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. אינטערעסאנט, דער רמב"ם פסק'נט אז ווי וועט זיין בשפת הגג איז עס א כשר'ע סוכה, איך זאג גוד אסיק מחיצתא, איז זאגן זיי ווייל ער האט נישט געהאט די גרסא דאיבעיא להו, ער האט נישט גורס געווען, נאר ס'איז נאר געווען די גרסא פון רב נחמן אמר באמצע הגג מחלוקת, אבער בשפת איז יעדערער מודה. און דער טור האט זיך געקריגט אויף דעם, דער טור. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט נעץ ד' קונדיסן בארץ, ער האט אוועק געשטעלט פיר קונדיסן אויף דער ערד, וסיכך על גבן, און אויבן האט ער אוועק געלייגט סכך. דא אז ס'איז אויף דער ערד, פאסט זיך נישט צו זאגן קיין גוד אסיק, דארט איז דאך נישט קיין ווענט. רבי יעקב מכשיר, רבי יעקב איז מכשיר, וחכמים פוסלין, די חכמים פסל'ען. והא ארץ, אויב די קונדיסן זענען אוועקגעשטעלט אויף דער ערד, דכאמצע הגג דמי, דאס איז גלייך ווי אמצע הגג, ווייל ס'איז דאך נישט דא אונטן קיין מחיצות, איך זאל זאגן גוד אסיק, וקא מכשיר רבי יעקב, און רבי יעקב זאגט אז ס'איז כשר, תיובתא דרב הונא, איז דאך א קשיא אויף רב הונא'ן, רב הונא האט דאך געזאגט אז באמצע הגג איז רבי יעקב טוט אויך פסל'ען, דא שטייט דאך אז באמצע הגג טוט אויך רבי יעקב מכשיר זיין. תיובתא, בלייבט א קשיא אויף קאוויד? זאגט די גמרא, ועוד, איך וויל דיר פרעגן נאך א קשיא, דא שטייט דער משל, ווען קריגט מען זיך? מען האט אוועק געשטעלט די קונדיסן אויף דער ערד, ווייזט אויס באמצע הוא דפליגי, מען קריגט זיך נאר באמצע הגג. אבל על שפת הגג, אבער שפת הגג, ס'שטייט נישט אז מ'זאל זיך קריגן, פארוואס? ווייל דברי הכל כשרה, לערנען אלע ס'איז כשר, לימא וועל מיר זאגן, תיהוי תיובתא דרב הונא בתרתי, די קשיא אויף רב הונא וועט זיין מיט צוויי זאכן, איינמאל, רב הונא האט דאך געזאגט ביי שפת הגג טוען די רבנן פסל'ען, און דא זאג איך דאך דברי הכל כשרה, און אויכעט באמצע הגג איז א קשיא פון רבי יעקב'ן. ער האט דאך געזאגט אז באמצע הגג איז רבי יעקב אויך מודה אז ס'איז פסול און דא שטייט דאך ס'איז כשר, זאגט די גמרא, איין קשיא איז טאקע אבער קיין צוויי קשיות איז נישט, אמר לך רב הונא, רב הונא וועט דיר זאגן, פליגי באמצע הגג, מ'קריגט זיך באמצע הגג, והוא הדין על שפת הגג, און די זעלבע זאך די רבנן וואס זיי טוען פסל'ען באמצע הגג, טוען זיי אויך פסל'ען ביי שפת הגג, והא דקא מיפלגי באמצע הגג. אויב מען קריגט זיך ביידע וויאזוי קריגט מען זיך פונקט אויף ארץ וואס איז אמצע הגג? להודיעך כחו דרבי יעקב, מיר האבן דאך א כלל כחא דהיתרא עדיף, דעריבער גייט ער מיר דערציילן כחו דרבי יעקב? דאפילו באמצע הגג, וואס אמצע הגג איז דאך נישטא קיין סברה צו זאגן גוד אסיק, נמי מכשיר איז ער אויך מכשיר, קומט יעצט אויס אז די מחלוקת איז אין צוויי באזונדערע דינים. לויט ווי מיר לערנען יעצט בשפת הגג איז זייער מחלוקת, לויט רבי יעקב איז כשר בשפת הגג מכח צוויי הלכות, איינמאל אלץ דעם דין פון גוד אסיק, און א חוץ דעם קען זיין די הלכה מכח דיומד וואס איך טו איז זאגן אז די שטיקער וואנט אין דעם ווינקל און די שטיק דער טפח אין דעם ווינקל ווערט אנגערופן ציט זיך אן, און קען זיין אז אויב ס'וועט זיין ס'וועט זיין א חילוק פון שפת ביז אמצע ווייל בשפת וועל איך נישט דארפן האבן אז די קונדיסן זאלן זיין טפח על טפח, וואס הארט אז ס'איז ווינציגער ווייל איך קען דאך נוצן פון אונטן זאגן גוד אסיק, אדער אפשר האלט ר' יעקב אויך נישט דעם דין פון גוד אסיק, נאר שטענדיג איז ער נאר מכשיר מכח דעם דין ווייל ווייל איך טוה זאגן אז איך קען, ס'קען זיין אין דער זייט א טפח אין דעם קארנער אין דעם אנדערע זייט א טפח. און באמצע הגג קריגט מען זיך דאך זיכער נישט וועגן גוד אסיק, דארט איז דאך זיכער די מחלוקת צי דאס הייסט א מחיצה דער ווינקל מיט דעם ווינקל. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט נעץ ארבע קונדיסן בארץ, ער האט אוועקגעשטעלט פיהר קלעצער אין דער ערד, וסיכך על גבן, און אויבן האט ער אוועקגעלייגט סכך. רבי יעקב אומר, זאגט רבי יעקב, די ווינקלען ווערן גערעכנט אווי א וואנט, האמער דאך געזאגט ווען ווערט עס גערעכנט ווי א וואנט? אויב ס'דא אין דער זייט א טפח אין דער אנדערע זייט א טפח, למשל ווען איך זאל אוועקשטעלן א סקווער וואס דער סקווער איז טפח על טפח, און דער סקווער שטייט אין ווינקל מזרח דרום, ניץ איך איין טפח אויף דרום און איין טפח ניץ איך אויף מזרח, און נאכער איך שטעל אוועק דרום מערב זאג איך איין שטיקל די די פארט וואס איז בדרום ניץ איך אויף דרום און אזוי ווייטער, דאס איז ווען ס'איז א סקווער, ווי איז אבער ווי די סדר פון א בוים, א בוים איז דאך קיילעכדיג, וויפיל דארף זיין די שיעור פון דעם בוים, זאגט ער אזוי כל. יעדעס שאילו יחקקו, אז מען וועט גיין מען וועט אראפשניידן אראפנעמען דאס וואס די רונדיגקייט איז דיקער מען וועט דאס אראפנעמען ויחלקו און מען וועט עס גיין איינשניידן אינמיטן אז ויש בהן טפח לכאן וטפח לכאן און ס'וועט זיין אין דער זייט א טפח און דער זייט א טפח. וואס מיינט ער צו זאגן ויחלקו ויש טפח לכאן וטפח לכאן? ווייל דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אז דער סקווער דארף זיין טפח על טפח, דאס איז לאו דווקא. דער סקווער מוז נישט זיין טפח על טפח, ווי עס וועט זיין אבער וועט האבן דריי שפיצן. פון א טפח על טפח קען איך מאכן צוויי קונדיסן, אז איך טו עס אזוי א שנייד אריין אין דער אלכסון און איך שטעל עס אוועק די דיקייט פון דער מחיצה, האט דאך נישט קיין שום שיעור, די דיקייט איז דאך בכל שהוא, דער עיקר דארף איך דאך נאר אז ס'זאל אראפשטארן אין דער זייט א טפח און אין דער זייט א טפח, דאס זאגט ער ויחלקו, אמאל איז פארהאנען עס איז נישט אינגאנצן קיילעכדיג, נאר וואס דען אז כ'וועל אויסשניידן זאל מיר איבערבלייבן אין דער זייט א טפח אין דער זייט א טפח, אבער איך דארף נישט האבן אז ס'זאל זיין א סקווער טפח על טפח, כ'דארף האבן אין דעם ווינקל א טפח אין דעם א טפח, אבער דא אינמיטן מוז נישט זיין. אויף דער מרש איך שטעל אוועק א מארגן א רינע וואס די געבויט פון צוויי דינע ברעטלעך און ס'איז דרום א טפח און מזרח א טפח איז עס גוט כאטש די דיקקייט פון דעם איז א משהו איז דעמאלט די דין נידונין ווערט עס גערעכנט משום דיומד, דיומד איז א צוזאמשטעל פון צוויי ווערטער דו אויף פראנצויזיש איז דאך דו איז צוויי און יומד דאס איז עמודים. די אלע שפראכן איז דאך זייער מקור פון לשון קודש, אה, די גמרא זאגט טוטפות, טט בכתפי שניים, פת באפריקי שתים, און די תורה ברענגט א ראיה פון זייער לשון, נאר זייער לשון שטאמט פון לשון קודש. ואם לאו, אויב אז כ'וועל אראפנעמען דאס די אפשניידן די קיילעכדיגע, און ס'וועט נישט בלייבן קיין טפח אויף די דרום זייט למשל און א טפח אויף די מזרח זייט, אין נידונין ווערט דאס נישט גערעכנט משום דיומד שהיה רבי יעקב אומר, רבי יעקב האט געזאגט, דיומדי סוכה, די שיעור פון דיומדי סוכה איז טפח, טאקע לגבי פסי ביראות, דארטן איז די שיעור אמה על אמה, דא איז די שיעור א טפח. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, נא, ס'איז נישט גענוג עד שיהו ביז ס'זאל זיין שתיים כהלכתן, צוויי ווענט דארף זיין כהלכתן, ביז זיי דער לענג, איין לאנג, איין וואנט פון דער לענג, און איין וואנט פון דער ברייט זאל זיין כהלכתן, און שלישית, און די דריטע איז גוט אפילו טפח, פארוואס איז גענוג די דריטע א טפח? דאס איז שוין הלכה למשה מסיני אז די דריטע וואנט איז גענוג א טפח. רש"י.